זאגט די הייליגע גמרא. וואו זעמער געבליבן נעכטן? אונז זעמער געבליבן דף י"ג עמוד ב', אפאר שורות פון אונטן, פינף זעקס שורות פון אונטן. אונז האבן געהאט אין די משנה, אנטשולדיגטס, האבן געהאט דריי קאטעגאריעס פון מענטשן. ס'איז דא איינער וואס איז מפני היראה, מיין רילעישאנשיפ איז מיט אים אז איך האב מורא פון אים. סאו האבן מיר געהאט רש"י זאגט כ'האב מורא ער וועט מיך הרג'ענען, סאו האבן מיר געהאט געפרעגט אז אויב כ'האב מורא אז ער וועט מיך הרג'ענען איז ער דאך סתם א שאלה פון פיקוח נפש, עס קען זיין אז די ווארט איז נישט ממש יענער קומט אריין מיט א גאן און ער גייט מיך הרג'ענען אויב איך גריס אים נישט, די ווארט איז יענער האט די פאטענשל מיך, יענער האט די פאוער מיך צו הרג'ענען, יענער יענער איז א מלך, און ביי אזא מענטש אפילו עס איז נישט ממש א מצב פון פיקוח נפש, עס איז נישט קיין חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, מען טרעפט לגבי מאכן א ברכה פון פון אויף אויף א מלך, יא? עס איז אויך דא אזא גדר, שחלק מכבודו לבשר ודם, עס איז אויך דא אזא גדר אויב דער מלך האט די כח צו הרג'נען, מען זעט עפעס, אפשר קען מען אזוי ממתיק זיין רש"י. על כל פנים דער רשב"א האט געלערנט אז אז שואל מפני היראה, די גדר פון א מענטש פון וועם איך האב מורא, וואס קוקט'ן צו די פענסטער זענען פארמאכט? די גדר פון א מענטש פון וועם איך האב מורא איז. אז ס'איז דא א דין מורא, און אונז וועלן זעהן היינט אין די גמרא פון וואו די רשב"א האט עס גענומען. סאו די ערשטע קאטעגאריע רילעישאנשיפ וואס כ'האב מיט א מענטש איז א רילעישאנשיפ פון יראה, כ'האב מורא פון אים. די צווייטע איז מפני הכבוד, די רשב"א רופט עס א אדם נכבד, אדער ווי די רשב"א זאגט א מענטש וואס איז גדול ממני בחכמה, ער איז טאקע נישט מיין רבי אבער עס איז א מענטש וועם איך דארף רעספעקטן, איך דארף אים אפגעבן זיין רעספעקט. די דריטע איז כל אדם, און ווי רש"י גייט טייטשן אפילו אינו נכבד, סתם א מענטש, איך האב נישט מיט אים קיין רילעישאנשיפ, אפשר ווייס איך אפילו נישט, אפשר אפילו ווייס איך נישט אפילו ווער ער איז, קומען קום איך אים גארנישט, מיין רילעישענשיפ מיט אים איז אז למעשה האט ער מיר געגריסט און דעמאלטס איז ער משיב שלום לכל אדם אז איך קען אים ענטפערן. סאו, אונז האבן געהאט א גרויסע מחלוקת צווישן ר' מאיר און ר' יהודה ווי מ'קריגט זיך לגבי די דריי קאטעגאריעס פון מענטשן וועם איך מעג גריסן און וועם איך מעג צוריק ענטפערן אין קריאת שמע. אינמיטן קריאת שמע, זאגט די הייליגע גמרא בפרקים שואל, ס'איז כדי אריינצוקוקן אין די משנה, לאמיר זען די לשון פון די משנה, בפרקים, ווען א מענטש האלט בין פרק לפרק, שואל מפני הכבוד, דאס איז א מענטש וועם איך דארף געבן רעספעקט, מעג איך שואל זיין, איך מעג אים פרעגן האו אר יו, וואס מאכסטו, איך מעג אים באגריסן, באמצע שואל מפני היראה, אויב האלט איך אינמיטן קריאת שמע מעג איך אפילו, ומשיב, מעג איך אפילו. אינמיטן קריאת שמע, איך האלט ואהבת את שם אלקיך בכל לבבך, און דער בעל יראה איז דא, און משיב, אוודאי מעג איך אים ענפערן. זאגט ער, זאגט די גמרא, משיב מחמת מאי, ס'שטייט דאך נישט אין די משנה וואס דער משיב, וויאזוי רעדט מען, איך האב געפרעגט, יענער האט געפרעגט, וועלכע מינע מענטש איז ער, אי, ניין, משיב מיינט זיכער אז יענער האט געפרעגט, איך ענפער, נו, וועלכע מין מענטש רעדט מען, משיב מחמת מאי, אילימא מפני הכבוד, רעדט מען דא פון א מענטש, וואס איך בין אים מחויב אפצוגעבן כבוד, השתא משאל שאיל, האסט דאך געזאגט אז איך מעג איך מעג אנהייבן די קאנווערסעישאן, איך מעג זיין די שואל, אהדורי מבעיא. דארפסטו מיר זאגן אז איך מעג איך מעג אים ענטפערן, אלא שואל מפני הכבוד, מוז זיין אז די ווארט איז אז ווען איך הייב אן די קאנווערסעישאן איז עס אפילו נאר א מענטש איך דארף מכבד זיין און משיב שלום לכל אדם, ס'רוקט זיך א סטעפ ווייטער, אפילו א מענטש וואס איך בין נישט מחויב בכבודו מעג איך ענטפערן אויב יענער האט מיך געענטפערט, אימא סיפא שטייט אין די סיפא באמצע אינמיטן קריאת שמע שואל מפני היראה ומשיב האב איך ווייטער די שאלה פון די משיב מחמת מאי אילימא מפני היראה. אז פון א מענטש כ'האב מורא מעג איך ענטפערן, השתא משאל שאיל, אויב איך מעג אנהייבן די קאנווערסעישאן אהדורי מבעיא דארפסטו מיר זאגן אז איך מעג ענטפערן, אלא מפני הכבוד מוז זיין אז ס'רוקט זיך א דרגה, און ווען ס'קומט צו ענטפערן מעג איך שוין אפילו פאר א מענטש וואס איך בין נאר מחויב בכבודו אבער כ'האב נישט קיין יראה. פרעגט די גמרא, היינו דרבי יהודה, לויט ווי אונז האבן יעצט מסביר געווען איז ר' מאיר די זעלבע שיטה פון רבי יהודה, דתנן, אונז האבן געלערנט אין אונזער משנה, רבי יהודה אומר, באמצע שואל מפני היראה, משיב מפני הכבוד, בפרקים שואל מפני הכבוד, ומשיב שלום לכל אדם, ממילא אויב ומשיב, מיינט א דרגה נאכדעם איז דאך אלעס די זעלבע ווי רבי יהודה. זאגט די גמרא, קומט מען צו די באקאנטע מהלך וואס די גמרא אסאך מאל געבט זיך אן עצה ווען עס איז דא א פראבלעמאטישע משנה אז חסורי מחסרא, ס'פעלט ווערטער פון די משנה והכי קתני און מ'דארף אזוי לערנען, אויב דער עולם געדענקט, האט מען געהאט אויבן רשי וואס רשי זאגט אז אויף די גמרא זאגט אויף גמרא לויט רבי יוחנן איז דא א חיוב פון ברכת התורה, זאגט די גמרא זאגט רשי וואס מיינט גמרא, זאגט רש"י אז גמרא איז עיקר התורה, מ'איז מסביר סברות וטעמים פון די משניות, און רש"י זאגט אויך ווי חסורי מחסרא, חסורי מחסרא, די כח וואס חכמים האבן צו עלאבערעיטן אויף א משנה, זאגט רש"י דאס איז עיקר תורה. גייען מיר ווייטער. והכי קתני, אזוי דארף מען לערנען אין אונזער משנה, בפרקים שואל מפני הכבוד, ואין צריך לומר שמשיב, ס'איז טאקע נישטא קיין חידוש אין משיב, ס'איז א אין צריך לומר. און באמצע שואל מפני היראה ואין צריך לומר שהוא משיב דברי ר' מאיר, און רבי יהודה דינגט זיך טאקע און ער לערנט אז משיב איז נישט קיין ואין צריך לומר נאר משיב קומט מיך אויסלערנען חידושים, באמצע שואל מפני היראה משיב מפני הכבוד ובפרקים שואל מפני הכבוד, און משיב שלום לכל אדם, האמער דא א הלכה, לאמער עס צאמנעמען, וויאזוי רבי יהודה לערנט אז אויב האלט איך אינמיטן קריאת שמע איז פאר סתם א מענטש אדער פאר א מענטש וואס איך בין נאר מחויב בכבודו זאל איך נישט אנהייבן און באגריסן, אבער איך מעג יא ענטפערן ענטפערן, און שואל מפני היראה, איך מעג אים אנהייבן ווען איך האב מורא, בפרקים, דארטן איז שואל מפני הכבוד, צווישן איין פרק צווישן שמע און והיה אם שמוע, מעג איך אויך מפני הכבוד זאגן פאר יענעם גוט מארגן, און משיב שלום לכל אדם, אפילו א מענטש וואס איך קען נישט, אדער איך בין איך קום אים גארנישט, איז אז יענער האט מיך געגריסט, מעג איך ענטפערן. תניא נמי הכי, די גמרא גייט עס ברענגען אין א. א ברייתא די זעלבע הלכה, און טאקע אז די ברייתא האט די נוסח פון חסורי מחסרא, דאס וואס אונז האמיר געזאגט אז ס'פעלט פון ואין צריך לומר, איז דא א ברייתא וואס האט עס קלאר, תניא נמי הכי, הקורא את שמע ופגע בו רבו או גדול הימנו, סאו דא נעמט דער רשב"א ארויס אז ס'איז דא צוויי גדרים, ס'איז דא ופגע בו רבו, דאס איז מיין רבי, דאס איז די דין יראה, דאס איז שואל מפני היראה. א מענטש וועם איך בין מחויב מורא צו האבן. או גדול הימנו, א מענטש וואס איז אביסל מער פון מיר, ער איז עלטער פון מיר, ער איז קלוגער פון מיר, דארט איז דא א דין כבוד. סאו פון דא האט די רשב"א גענומען אז יראה מוז נישט מיינען פיקוח נפש, יראה קען מיינען א דין יראה. או גדול הימנו איז בפרקים שואל מפני הכבוד ואין צריך לומר שהוא משיב אזוי ווי אונז האבן מיר פארענטפערט די משנה באמצע שואל מפני היראה. ואין צריך לומר שהוא משיב, דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, רבי יהודה פסק'נט אז באמצע שואל מפני היראה, משיב מפני הכבוד, ובפרקים שואל מפני הכבוד און משיב שלום לכל אדם. סאו די הלכה איז אזוי ווי רבי יהודה, דא דא א וויכטיגע תוספות, דער עולם מוחל זיין, מ'עט שנעל דורך לערנען דעם תוספות, ס'איז די לעצטע תוספות אויף דף י"ג עמוד ב', תוספות איז נוגע להלכה מ'דארף שנעל דורך פארן, רבי מאיר ורבי יהודה זאגט תוספות איז הלכה כרבי יהודה, די כלל איז אייביג אז די הלכה איז ווי רבי יהודה, דאמר אפילו באמצע משיב מפני הכבוד, זאגט יעצט תוספות, תוספות גייט ארויס נעמען א אינטערעסאנטע הלכה, אם כן נראה. שמותר לענות קדיש וקדושה באמצע קריאת שמע, א מענטש האלט אינמיטן קריאת שמע און די בעל תפלה זאגט קדיש אדער קדושה איז דאך עס אזוי ווי ער איז א משיב, ער האט נישט אנגעהויבן די שמועס, דער בעל תפלה האט אנגעהויבן די שמועס, און א משיב, אין לך מפני הכבוד גדול מזה, אוודאי די כבוד השכינה, די כבוד הציבור, די כבוד התפלה איז נאך אזוי וויכטיג, אבל באמצע י"ח זאגט תוספות, א מענטש שטייט אינמיטן שמונה עשרה אסור זאל ער נישט ענטפערן קיין קדיש, קיין קדושה, דמשמע לקמן פרק ג', און בין גאולה לתפלה אין לענות. צווישן גאל ישראל און שמונה עשרה זאל מען נישט מפסיק זיין וכל שכן בתפילה עצמה. אויב אויב מצד דעם דין סמיכת גאולה לתפילה זאגסטו מיר זיי נישט מפסיק, וואס סמיכת גאולה לתפילה איז א העדפה צו די דין תפילה. איך וויל באשיינען מיין תפילה, איך וויל פארשטערקערן מיין תפילה, בין איך סומך גאולה צו תפילה. איז אוודאי ווען איך רעד פון די תפילה אליין, עט אוודאי זיין די הלכה אז איך זאל נישט מפסיק זיין. און מי שמתפלל לבדו זאגט תוס' אז ש"ץ מגיע למודים און די בעל תפילה קומט אן צו מודים און אונז האמיר יעצט געזאגט אז בעצם זאל ער נישט זאל ער נישט מפסיק זיין ער זאל נישט מיטזאגן מודים איז אבער ישחה למודים ער זאל זיך מיטבייגן ער זאל ווייזן אז ער בייגט זיך אזוי ווי דעם ציבור אבל לא יאמר מודים ודווקא שוחה באמצע הברכה זאגט תוס' אבל בסוף הברכה לא א מענטש שטייט דארט אין מצמיח קרן ישועה דא גייט זיין א תוס' זאגט דא א חידוש אז לגבי שמונה עשרה, לגבי די ברכה פון מודים איז באמצע גרינגער ווי סוף ברכה, ווייל סוף ברכה האב איך א נייע פראבלעם, וואס עס זעט אויס איך בין מוסיף א כריעה, ווען מען צוביכט קען נישט, איך האב אפגעמאכט זיך צו בוקן און דאס איז א פראבלעם. זאגט תוס' אבל בסוף ברכה, לא דנראה ככריעה בשביל הברכה, ואמרינן דאין לכרוע בכל הברכות אלא באותן שתיקנו חכמים. זאגט יעצט תוס' נאך א אינטערעסאנטע זאך, ורבינו תם היה רגיל שהיה ממתין בעושה פלא, מ'זאגט דארטן דארט פאר שירה חדשה, מי כמוכה באלים השם, מי כעין את הסידור, מי כמוכה נאדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, איז איז רבינו תם האט געוויסט אז ער קען נישט אינמיטן שמונה עשרה זאגן קדיש וקדושה, אויב איז ער געווען הינטערשטעליג אין דאווענען האט ער זיך דארט אפגעשטעלט, ער האט אויך נישט געוואלט מפסיק זיין צווישן גאל ישראל, און און און שמונה עשרה און האט אויך געוואלט לאזן גענוג, ברוך אתה השם גאל ישראל איז נישט גענוג, מען דארף האבן מעין חתימת הברכה, מעין פון די נוסח פון די תפילה וואס דו זאגסט דארט, איז ער צוריק געגאנגען ביז פאר שירה חדשה, דארט האט ער זיך אפגעשטעלט און ער געווארט, לענות קדיש וקדושה עם הציבור, געהאלטן אז דארט וועל איך יא מעגן מפסיק זיין, והוא סובר איי ער שטייט און ווארט, אז אפילו שהה כדי לגמור את כולה אפילו ער מאכט א הפסק ווי לאנג ס'נעמט דעם גאנצן דאווענען, איז אינו חוזר לראש דארף איך נישט איבערדאווענען, און אונז זעמיר גיין ווייטער אין אונזער גמרא אז די הלכה איז ווי רבי יהודה און אונז קעמיר גיין ווייטער. פארציילט די גמרא א מעשה, נישט קיין מעשה נאר א בעיא. בעא מיניה אחי, רש"י זאגט אחי איז א נאמען. ס'איז געווען א מענטש האט געהייסן אחי, תנא דבי רבי חייא, געווען א א תלמיד אין בית מדרש, ער האט געלערנט אין בית מדרש פון רבי חייא, האט ער געפרעגט פון רבי חייא אזוי, בהלל ובמגילה, מהו שיפסיק. פסיק, בהלל ובמגילה, בהלל ובמגילה מהו שיפסיק, סאו אונז עמיר לערנען אזוי, ס'איז דא פארשידענע מהלכים דא אין די ראשונים, אונז עמיר פרובירן נעמען איין מהלך און דורכפארן גלאטיג, אונז האמיר יעצט געפסקנט אז די הלכה איז ווי רבי יהודה, סאו זאג איך לגבי הלל, קריאת הלל. און מגילה, אז די הלכה וועט אויך זיין ווי רבי יהודה אז למשל איז בפרקים שואל מפני הכבוד, ומשיב שלום לכל אדם, באמצע שואל מפני היראה, ומשיב מפני הכבוד, או דילמא פרסומי ניסא עדיף אז ס'זאל זיין א צד אז פרסומי ניסא אז ס'זאל זיין א צד אז פרסומי ניסא איז הארבער און א מענטש זאל נישט מפסיק זיין אויף דעם וועט דער תנא אמר ליה פוסק ואין בכך כלום ס'איז נישט קיין פראבלעם סאו קומט אויס אזוי אז בין הפרקים למשל לאמיר זאגן אינמיטן אינמיטן מגילה, אינמיטן מגילה העט עס זיין לאמיר זאגן צווישן צווישן איין קאפיטל און דעם צווייטן איז בין הפרקים איז שואל מפני הכבוד אז א מענטש קומט אריין אין בעסמעדרעש אינמיטן קריאת המגילה איז א חשוב'ער מענטש, לויט די פסק פון די גמרא ווי אונז שטיי מיר יעצט, מעג איך אים באגריסן. אמר רבה, סאו אונז גיימיר לערנען ווי ווי איך מיין ס'איז די מהלך פון די רשבא. אז אז רבה קריגט זיך נישט אויף דאס און אויף רבי חייא, רבי חייא האט יעצט געענטפערט אז אז ס'האט די זעלבע דינים פון קרישמע, איז בפרקים שואל מפני הכבוד, די רבה דינגט זיך נישט, אבער לאמיר זען, רבה לייגט צו א געוויסע קולא, ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל, אזעלכע טעג וואס א מענטש איז איז ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל, איז ס'דא צוויי דינים אין הלל ווי באקאנט. סא רש"י ברענגט ס'איז דא איין און צוואַנציק טעג וואס דעמאלטס איז די הלל א חיוב, ס'דא א חיוב צו זאגן הלל, און ס'איז נישט נאר מחמת מנהג, וועלכע איין און צוואַנציק טעג? די סימן איז בבט"ח בית פסח, צוויי טעג פון פסח, בית צוויי טעג פון שבועות, טית איז די ניין טעג פון. סוכות, און חית איז די אכט טעג פון חנוכה, בבט"ח די די די איין און צוואנציג טעג איז די איז איז די חיוב פון הלל מעיקר הדין, אלע אנדערע ראש חודש די אלע טעג וואס מען זאגט נאר האלב הלל טאקע נאר מחמת מנהג, וואס? יא, איז נאר מחמת מנהג, און אויך די פסח זאגט מען אויך נישט זאגט מען אויך נאר האלב הלל, יא.

בין יא בין פרק לפ בין פרק לפרק פוסק ווייל לגבי קרישמע זאגען אונז אויך דער עולם זאל מיך ארויסהעלפן דא יא איך נישט מאכען קיין טעותים ביי קרישמע זאג איך אויך א שואל מפני הכבוד יא סא לגבי שאילת שלום איז איז פוסק בין פרק לפרק באמצע הפרק אינו פוסק יא אויף שאילה. אזוי ווי ביי קרישמע. אוודאי בין איך שואל ווייטער מפני היראה, ווייל רבה זאגט נישט דא יעצט קיין נייע דינים. רבה גייט בהמשך וואס אונז האבן גע'פסק'נט אז הלל און קריאת המגילה האבן דעם זעלבן דין ווי קרישמע. לייגט רבה יעצט צו א קנייטש, וימים שאין היחיד גומר בהן את ההלל, אזעלכע טעג וואס א יחיד איז נישט גומר את ההלל, דאס איז אזוי ווי אונז האבן יעצט געזאגט אז די חיוב הלל איז נישט מעיקר הדין, ס'איז נאר מחמת תקנה, נאר מחמת מנהג, איז אפילו באמצע הפרק פוסק אז ס'עט זיין גרינגער, אז אפילו באמצע הפרק בין איך א שואל מפני הכבוד. ביי קרישמע מעג איך נישט זיין קיין שואל מפני הכבוד באמצע הפרק, יא? איך מעג נישט אנהייבן די קאנווערסעישאן, אזעלכע טעג וואס די הלל איז נישט מעיקר הדין, קען איך זיין א שואל מפני הכבוד? פרעגט די גמרא ס'איז נישט אזוי, איך העט דיר ווייזן א מעשה פון איינער וואס איז נישט געווען קיין שואל מפני הכבוד באמצע הלל, איני והא רב בר שבא איקלע לגביה דרבינא, ער איז אריינגעקומען בית המדרש פון רבינא בימים שאין היחיד גומר את ההלל, ס'איז געווען אין די טעג וואס די דין הלל איז נישט געווען מעיקר הדין, וואס אונז האמיר יעצט געזאגט אז רבינא ער שטייט אינמיטן הלל ער וואלט געמעגט באגריסן רבא רב בר שבא. יא ער מעג זיין א שואל מפני הכבוד. ולא פסיק ליה, און למעשה האט ער אים איגנארירט און האט אים נישט באגריסט, זאל דאס זיין א קשיא אויף די יסוד וואס דו האסט יעצט געזאגט, אז אין די טעג וואס די הלל איז נישט מעיקר הדין, איז מעג איך פוסק זיין, דאס הייסט איך מעג שואל זיין בשלום חברו אפילו באמצע, ענפערט די גמרא שאני רב בר שבא דלא חשיב עליה דרבינא, וואס איך האב דיר געזאגט אז א מענטש מעג זיין א שואל מפני הכבוד. אויב ער פילט אז ער דארף יענעם מכבד זיין, ס'דא דא א דין כיבוד, מעג איך מעג איך זיין דער וואס איז שואל בשלומו אפילו באמצע ווייל די הלל איז נישט מעיקר הדין. אבער אין די אויגן פון רבינא איז רב בר שבא געווען סתם כל אדם. ער איז געווען דער אינו נכבד, דער דריטע קאטעגאריע מענטש. און דארט האב איך דיר קיינמאל נישט געזאגט אז ער מעג שואל זיין, משיב וואלט ער געמעגט, ווען רב בר שבא קומט אריין זאגט שלום עליכם רבינא וואלט ער אים געמעגט ענטפערן, ווייל די מעשה איז נישט אזוי געווען, און ווי דער רשב"א זאגט אז ס'נישט קיין כבוד, ער האט געהאלטן אז ס'נישט קיין כבוד צו גיין קודם באגריסן דעם רעבן, ס'דא אזא גמרא מ'זאל לאזן דעם רעבן קודם דיך באגריסן, סאו דער גאסט רבינא, ער זאגט גארנישט, ווארטסטו אז דער רבי זאל דיך באגריסן? דער רבי האלט נישט אז דו ביסט מפני הכבוד, פארן רבי'ן ביסטו כל אדם, דו ביסט סתם א מענטש, וועגן דעם איז נישט פוסק, אבער איך בלייב נאך אלץ מיטן פסק פון רבה, וואס רבה זאגט אז אין די טעג וואס מעיקר הדין איז נישט דא קיין חיוב צו זאגן הלל, איז שואל מפני הכבוד, אין אונזער מעשה איז נישט קיין קשיא, ווייל ס'איז נישט מפני הכבוד. שטימט יוני? גייען מיר ווייטער. יא, ברוך השם. בעי מיניה. נישט די גרינגסטע גמרא. בעי מיניה אשיאן, א נאמען, תנא דבי ר' אמי. ער איז געווען א תנא אין בית מדרש פון ר' אמי. האט ער אים געפרעגט מר' אמי השרוי בתענית, א מענטש איז שרוי בתענית, תוס' זאגט אז מ'רעדט דא פון א תענית יחיד, פשט איז אז די דין תענית דא קומט מצד די קבלה פונעם מענטש, ס'איז שובבים, ער וויל פאסטן, האט זיך מקבל געווען אז ער גייט פאסטן, וואס טוט זיך אבער א תענית ציבור, ס'איז דא צוויי מהלכים, תוס' זאגט נישט קלאר, אבער ס'איז דא צוויי מהלכים, ס'איז דא וואס זאגן אז א תענית ציבור

תוספות לערנט, טועם ואין בכך כלום מיינט אז ס'איז ניטאמאל דא דא קיין הנאה, נישט פשט אז ס'איז דא א הנאה אין די עסן, נאר איך זאג דיר אז דיין קבלת תענית איז נישט כולל קיין הנאה, טועם ואין בכך כלום מיינט אז ס'איז בכלל נישט דא קיין הנאה דערין, און ס'הייסט נישט קיין הנאה, און און יא, תניא נמי הכי האט מען אויך אזוי געלערנט אז מטעמת אינה טעונה ברכה. איי א מענטש שפירט דאך עפעס. די תירוץ איז ווי מיין פאוקעס. אז איך טראכט האט עס זאלץ האט עס נישט זאלץ, איך בין נישט דא יעצט ארויסצונעמען א געוויסע הנאה דערפון, איך בין דא יעצט פאר א מישן, איך וויל וויסן צי עס איז גוט אדער נישט. אזא סארט ווען ווען די מיינד איז אין אזא סארט פאוקעס הייסט עס נישט קיין הנאה. תניא נמי הכי מטעמת, די ראשונים זאגן אז מטעמת מיינט א פרוי, א פרוי וואס וואס איז טועם, יא ווער קאכט געווענליך? א פרוי, זי שטייט ביים טאפ און זי איז טועם, איז אינה טעונה ברכה דארף זי נישט, מאכן קיין ברכה, טאקע ווייל ווילאנג איך בין פולט, עס איז נישט דא קיין הנאת מעיו, עס קומט נישט אן אין מיינע געדערים, איז נישט דא קיין חיוב. והשרוי בתענית, איינער וואס פאסט, איז טועם ואין בכך כלום, אזוי ווי אונז האמיר יעצט געלערנט, עד כמה, וויפיל קען איך אריין נעמען אין מיין מויל, רבי אמי ורבי אסי, טעמי עד שיעור רביעית, אז איך קען אריין נעמען אין מיין מויל ביז א רביעית, סאו ווי אונז האמיר געלערנט אז די דין טעימה מיינט אז איך שפיי עס אויס, איז די ווארט. אז עד שיעור רביעית קען א מענטש אכט געבן אז ער זאל נישט אראפשלינגען, אבער אויב נעמט ער אריין מער ווי א רביעית האב איך שוין מורא אז עס העט זיך עפעס באיזה אופן אראפגליטשן א מענטש דאס נישט טון. אנדערע ראשונים לערנען טאקע די גמרא אנדערש אז אפילו א מענטש שלינגט יא אראפ איז ביז א רביעית מעג מען און עס הייסט נישט קיין הנאה אזוי ווי אונז האבן יעצט געזאגט ווייל למעשה טוט ער דאס פאר א אנדערע סיבה ער וויל דאך טועם ער וויל דאך טעסטן ער וויל דאך טועם זיין צו ס'פעלט זאלץ וכדומה אבער אונז האבן געלערנט אזוי ווי אזוי ווי תוס'. אז אז מען רעדט דא ווען א מענטש איז פולט. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, אמר רב, האט רב געזאגט, כל הנותן שלום לחבירו, א מענטש געבט שלום פאר זיין חבר קודם שיתפלל, פאר ער האט געדאווענט שמונה עשרה, כאילו עשה במה, עס איז אזוי ווי ער האט געמאכט א במה, אנשטאטס גיין אויפן מזבח, מאכט ער זיך זיין אייגענע במה, שנאמר, חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפיו, לאז דיך אפ פון דעם מענטש, כי במה נחשב הוא, דאס איז די פשוט'ע פשט אין פסוק, כי במה נחשב הוא, ווער איז דער מענטש אז זאלסט פאר זיינעטוועגן אוועק וואקן פון גאט, אל תקרא במה אלא במה. שמואל אמר, שמואל לערנט די פסוק אביסל אנדערש, במה חשבתו לזה ולא לאלוק, דארף נישט טוישן אז ס'מיינט במה, נאר פארוואס גייסטו צו יענעם, אנשטאטס דו בלאנגסט יעצט אין בית מדרש און דו באגריסט א צווייטן, דו ביסט מקדים שלום פאר א אנדערע מענטש אנשטאטס זאלסט מקדים שלום זיין כביכול פארן אייבערשטן. מתיב רב ששת, האט רב ששת א קשיא געפרעגט אויף די הלכה פון אונזער משנה, בפרקים, בין הפרקים איז שואל מפני הכבוד, מעג איך גיין יענעם באגריסן? זאגסט דאך אז איך קען זאגן גוט מארגן פאר יענעם, וואס זאגסטו מיר דא אז כל הנותן שלום לחבירו איז פראבלעם? איז א פראבלעם? יעצט לאמיר אויסשמועסן, אין אונזער משנה רעדט מען דאך פון קריאת שמע, קריאת שמע איז דאך דא א דין סמיכות גאולה לתפילה, אז דא א דין סמיכות גאולה לתפילה, איז פשט איז אז איך שטיי נאך פאר שמונה עשרה, אז איך שטיי נאך פאר שמונה עשרה איז מיין שאילת שלום אין קריאת שמע, קודם שיתפלל, מיינט דאך ס'איז ממש די זעלבע פאל. אויף דעם איז תרגמה רב אבא, איז רב אבא'ס תירוץ במשכים לפתחו, ווען איך גיי צו יענעם, ווען איך גיי צו יענעם אינדערהיים, און איך קלאפ אריין, אבער זיך טרעפן באקראי אויף די גאס איז נישט קיין פראבלעם. די לעצטע מאל איך האב געלערנט די גמרא. איז געווען ווען דף היומי האט אנגעהויבן מסכת ברכות, נישט מער געדאכט, און איך בין דעמאלטס געפארן קיין אריזאנע, און ס'איז פונקט אזוי אויסגעקומען אז מיין זיידע איז אויך געווען אויף די זעלבע פלאץ ווי איך בין געווען, א מעשה פאר זיך, איך טרעף אים צופרי אין בית מדרש, זאגט ער מיר גיי זאג גוט מארגן פאר באבי, שוין בין איך האב איך אריין געקלאפט צו מיין באבע'ן אינדערהיים, עס איז נאך געווען פארן דאווענען, און איך האב געלערנט די גמרא, האב איך געוואוסט אז איך האב א פראבלעם, איך בין ממש. משכים לפתחו פון א פון א צווייטן פארן דאווענען, פון דעם רעדט ממש די גמרא, האב איך האב איך געזאגט, איך בין דא באט איך קען נישט באגריסן, דאס מיינט אז ווען מען לערנט איז מען עוועיר אז אז די אלע גמרות זענען נוגע להלכה, ס'קומט אריין. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב אידי בר אבין, אמר רב יצחק בר אשיאן, אסור לו לאדם לעשות חפציו קודם שיתפלל. ס'איז באמת אז מען דארף נאכקוקן אין די הלכה וואס מיינט לעשות חפציו. ווען א מענטש טאר גארנישט טון, סאו ס'קען זיין שנאמר צדק לפניו יהלך, זאלסט שטעלן פאר, צדק איז א לשון פון תפילה, זאלסט שטעלן פאר דיר, וישם לדרך פעמיו און נאכדעם זאלסטו גיין אין וועג. ס'קען זיין די גמרא מיינט אז דו גייסט ערגעץ פאר געשעפטן פארן דאווענען, ווערט עס א שאלה און א מענטש זאל עס נישט טון. אבער א מענטש, איך ווייס, ער צאלט זיין קרעדיט קארד ביל, אויף אן עפפ, איך ווייס נישט צו ס'נישט מסכים, ווייס נישט, מ'דארף נאכקוקן, באט מ'דארף וויסן, פון די גמרא זעהט אויס וישם לדרך פעמיו, ס'איז שוין עפעס מער, ס'איז שוין עפעס מער א פעולה, ואמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן, כל המתפלל ואחר כך יוצא לדרך, איז הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו, ער האט סייעתא דשמיא, שנאמר צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו, זאגט די גמרא ווייטער, אמר ר' יונה אמר ר' זירא, כל הלן שבעת ימים בלא חלום, נקרא רע, א מענטש א מענטש שלאפט זיבן טעג אן א חלום איז נקרא רע, סאו די פשטות איז אז מען רעדט דא פון א א חלום וואס זאל זיין אביסל א שרעקעדיגע חלום, און די גמרא זאגט א מענטש קען נישט דורך גיין זיבן טעג אן קיין יסורים אן אן עפעס א פראבלעם, אז דו גייסט דורך זיבן טעג אן גארנישט איז פשט איז אז מען האט דיך אראפגענומען פון די פון די ליסט, דו ביסט נישט יא, מען מאניטערט דיך נישט. אדער קען מען זאגן אפשר מער בדרך נעימה אז כל הלן שבעת ימים בלא חלום אז א מענטש דארף חלומ'ען, יעדער מענטש דארף האבן עפעס א דרייוו, עפעס א חלום, עפעס אז דו שלאפסט סתם, לייבי ביסט מסכים? אז דו שלאפסט סתם דאס איז נקרא רע, דאס מען קען נישט לעבן ביי דיפאלט, עפעס וואס גיי איך היינט, וואס גיי איך היינט דעליווערן? יא. שנאמר, שטייט א פסוק ושבע ילין בל יפקד רע, און איך דרש'ן אל תקרי שבע אלא שבע, אז שבע ילין בל יפקד רע, אויב האב איך חלומות דעמאלטס איז בל יפקד רע. אמר ליה רב אחא בריה דרבי חייא בר אבא, הכי אמר רבי חייא אמר רבי יוחנן, ער האט געלערנט אנדערש דעם דרש פון דעם פסוק, כל המשביע עצמו מדברי תורה, א מענטש מאכט זיך זאט ביינאכט מיט דברי תורה, קומט אין בית מדרש, האלט מיט א שיעור אין זבולון, און נאכדעם גייט ער שלאפן, אין מבשרין אותו בשורות רעות, ער וועט נישט הערן קיין שלעכטע בשורות, א מורא'דיגע סגולה שנאמר ושבע ילין, א מענטש וואס מאכט זיך זאט און נאכדעם גייט ער שלאפן, בל יפקד רע, אזא מענטש וועט נישט האבן קיין שלעכטס, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור. צוויי קליינע הערות, אונז האבן געהאט נעכטן די גמרא אז הוה קא מצער נפשיה, אז ביי קריאת שמע זעט מען ביי פארשידענע אמוראים אז מען האט זיי געוועקט, איז משה יודא טישלער געזאגט א שיינע רמז אז ביי אז ביי קריאת שמע איז דא א ענין פון. פון א מענטש זאל האבן מסירות נפש און א מענטש זאל אינזין האבן אז ער גרייט זיך צו ווארפן אין פייער פארן אייבערשטן איז הוה קא מצער נפשיה, אילו לגבי די ערשטע פרשה פון שמע זעהט מען דעם ענין אז ס'איז דא ענין פון מצער נפשיה, און הרב וואלך האט מיך מעורר געווען אז כ'האב געמאכט א שטיקל טעות, כ'האב געזאגט ס'איז דא זיבן שיטות ווי ס'פאדערט זיך די כוונה, מיין חשבון איז געווען אז ס'איז זיבן וואס איז זעקס, בעצם איז עס זיבן וואס איז נאר פינף, ווייל דריי שיטות זענען די זעלבע פון די אלע. די אלע ברייתות, דריי שיטות, עס קומט אויס אז איך בין נאר מכוון אז די כוונה פאדערט זיך אויף פרשה ראשונה, רב זוטרא, דאס איז די דריטע מאן דאמר וואס זאגט די זעלבע שיטה, אז מצות קריאה כוונה איז אין די ערשטע פרשה און מצוות קריאה איז אין די צווייטע, באט עסענטשעלי איז די זעלבע שיטה אז די כוונה פאדערט זיך נאר ביי פרשה ראשונה, בסייעתא דשמיא.